זייט צען, קאסעט פֿינף, המשך. אהיימגעגאנגען איז מען גיך, מען האט זיך געפילט זיכערער, ווען מען איז שוין געווען ווייט פונעם שטיינענעם פארקאן. ערשט אין מארק האבן אנגעהויבן קומען זינדיגע געדאנקען אין קאפ וועגן חתן כלה. דאס ערשטע מאל איז דאס געווען ווען מען האט געפירט א טראגעדיגע כלה צו די חופה. דאס האט געבראכט צו שלעכטע געדאנקען, צו געדאנקען וואס איז גלייכער ווען מען האט זיי נישט דארט אויפן גוטן ארט.

ער איז נישט געווען. ער האט אויפגעוועקט אביש קצב, אביש האט די קצבים פון די בעטן ארויסגעשלעפט, מען האט זיך געלאזט אויף וועגן שטעגן, מען האט אים נישט געפונען. נישטא יושע האט קונע געזאגט צו זיין טאכטער, אן עגונה דיך געלאזט. צביה האט אנגעטאן א שייטל אויף איר אפגעשוירענעם הארטן קאפ. א ברייט פארטוך ארום איר בויך ווי אלע ווייבלעך אין שטאט האט מען זי פון איצט אן נישט גערופן מער נאכן פאטער

ער שמעקט יעדן טאג אלץ שטארקערן טאבעק, ער גיסט אריין בראנפן אין טאבעק אריין, שיט אריין צוריבענעם פעפער עס זאל אים נעמען, מעד טרינקט ער קווארטנווייז. דרך ארץ רופט ער צו די אידן וואס שטופן זיך ארום אלטן רעבן, נישט אלע מיטאמאל, ער היט איצט שטארק אפ דעם רעבן, אסאך מער ווי פריער, דער רעבע איז שוואך, ער דערקענט שוין אפט מער נישט קיין חסידים, אפילו שיינע אידן און גבירים,

אויך האבן זיי מורא פאר אים, ער קען זיי צופיל, און ער היט אפ געוואלדיג דעם אלטן רעבן, דעם רעבע ר' מלך, ווי אן אויג אין קאפ היט ער אים. צום רעבנס הויף האלטן אין איין אנקומען נייע מענטשן, מען גיט זיך שלום עליכם, מען דאווענט, מען טרינקט לחיים.

ער טוישט דעם שטעקן פון דער רעכטע האנט אין דער לינקע און מיט דער באפרייטע האנט קישט ער די מזוזה. דערנאך לאזט ער אראפ דעם זאק פון די פלייצעס און וואשט זיינע פארשטויבטע שווארצע הענט אונטערן קופערנעם האנטפאס. אידן גייען צו צו אים און שטעקן אים הענט. שלום עליכם א איד! עליכם שלום! פון וואנעט קומט א איד? פון דער וועלט, ענטפערט דער פרעמדער. אידן ווערט עפעס אומהיימליך. זיי פרעגן נאך עפעס ביים פרעמדן, נאָר דער פֿרעמדער שװײַגט, מײַדט אױס צו רעדן. ער נעמט אַרױס פֿון זאַק טלית און תּפֿילין און טוט אָן. דערבײַ דעקט ער צו דעם קאָפּ מיטן טלית אַנדערש פֿון אַלע ייִדן. דאָס רופֿט אַרױס װוּנדער בײַ אַלעמען. נאָך מער װוּנדערט מען זיך, װען ער טוט אָן צװײ פּאָר תּפֿילין מיט אַ מאָל. ער דאַװנט בײַ דער טיר. נאָכן דאַװנען װילן אים חסידים מכבד זײַן מיט בראָנפֿן און האָניק-לעקעך. ער שאָקלט מיטן קאָפּ, אַ צײכן, אַז ער װיל נישט טרינקען.

וואסער טרינקט ער צו פון דעם גרויסן בלעכענעם בית מדרש שעפער. נאכן בענטשן פארפאקט ער צוריק זיין זאק און פרעגט ביים עולם, ישראל אביגדור איז נאך אלץ גבאי? אוודאי ענטפערן אידן, וואס פאר א שאלה? איך וויל אים זעהן זאגט דער פרעמדער. ער וועט מסתמא באלד אריינקומען זאגט מען אים, ער איז ביים רעבן. זאל מען אים רופן באפעלט דער פרעמדער, זאגט אים אז אן אורח דארף אים עפעס זאגן.

א ישר כח דיר א גרויסן, דער רבי זיצט דארט נאר און ווארט אויף אים. ישראל אביגדור קוקט אן אלעמען, ער וויל זעהן וואסער פנים דער עולם האט, אבער דער פרעמדער פארשעמט זיך נישט. ישראל אביגדור זאגט ער באפעלעריש, גיי שוין אריין און זאג דעם רעבן אז איך ווארט, כ'גיי פון ווייט. ישראל אביגדור'ן פאלט אפ דאס רויטקייט פון הונטער די אויערן. ער ווערט בלאס דעם פרעמדנ'ס באפעלערישע רייד, זיין אויסטערליש אויסזעהן, זיין זאגן כ'גיי פון ווייט, איך ווארט, דאס אלץ פילט אים אן מיט מורא. ער איז טאקע שוין לאנג גבאי אין הויף, ער קען דעם רעבן דורך און דורך. נישט אזוי לייכט קען מען אים עפעס איינרעדן, אבער היינט איז דעם אלטן'ס יארצייט, דעם אלטן האט ער נישט געקענט ישראל אביגדור, מען דערציילט וועגן אים וואונדער, און ער גלויבט אין אים, אין זיין קאפ וואס איז אין דעם טאג פון יארצייט נישט גאנץ ניכטער פון די פיל לחיים'ס וואס ער האט מיט די חסידים שוין געמאכט, פאלן איין מאדנע געדאנקן. עפעס קומען אין געדאנק מעשות פון אלטע גוטע אידן

קומט מיט מיר, בעט ישראל אביגדור. ער זאגט אים שוין נישט מער דו. ער פירט אים מיט דרך ארץ צו דער טיר וואס פירט צום רעבנס שטוב. פאר דער טיר לאזט ער דעם פרעמדן ווארטן און ער גייט אליין אריין צום רעבן. מיט מורא אין קול דערציילט ער דעם רעבן וועגן פרעמדן. ער געט איבער יענעמס רייד. זאג דעם רעבן אז איך ווארט, כ'גיי פון ווייט. נאך מער פון ישראל אביגדור'ן דערשרעקט זיך דער רבי, ר' מלך.

איך דערקען דיך נישט, זאָגט ער מיט שרעק. איך בין אַװעק איז געװען ז' אדר תרל"א, און איצט איז י"ב תמוז תרמ"ה, פֿופֿצן יאָר שױן. װוּ ביסטו געװען? פֿרעגט דער רבי מיט כעס. אין דער װעלט. פֿאַר װאָס ביסטו אַנטלאָפֿן? כ'האָב אַזױ געדאַרפֿט. פֿאַר װאָס האָסטו געלאָזט מײַן טאָכטער אַן עגונה? כ'האָב אַזױ געמוזט. דעם רעבן װערט קאַלט.

ניין, איך בין געקומען צו מיין ווייב סערל. וואסערע סימנים קאנסטו געבן אז דו ביסט נחום? איידער איך בין אוועק, מיט א קנאפ יאר פריער, האב איך מיט אייך צוזאמען געלערנט ספר רזיאל המלאך. אויף זייטל אַכצן האט מען פארקנייטשט א בלעטל, אפשר איז נאך דא דער צייכן. ישראל אביגדור, זוך אויס דעם רזיאל המלאך, זאגט דער רבי ציטערנדיג. ער קוקט דעם פרעמדן אן פון קאפ ביז די פיס, ער טאפט אים אפילו ארום מיט די הענט ווי עפעס א טויטע זאך. ישראל אביגדור ברענגט א קליין ספר'ל, דער רבי עפנט מיט טרייסלדיגע הענט די בלעטלעך, פון אויפרעגונג קען ער קיין בלעטל נישט איבערמישן, ביים זייטל אַכצן איז פארקנייטשט.

איך האָב געפֿאַסט צוויי טעג פֿריִער איידער איך בין אַוועק. יאָ, זאָגט סערל און ווערט בלאַס. אין טאָג ווען איך בין אַוועק, האָב איך אַפֿילו אין אָוונט אויך נישט געוואָלט איבערבייסן. יאָ, זאָגט סערל. דער פֿרעמדער דרייט זיך אויס צו סערלען און רעדט צו איר. ער זאָגט איר, דו. דו האָסט, זאָגט ער, געמיינט, אַז איך בין קראַנק, האָסטו געוואָלט רופֿן דעם דאָקטער צו מיר. יאָ, זאָגט זי, איך האָב געהייסן אײַך זיך לייגן אין בעט. זי זאָגט אים איר. איך האָב נישט געװאָלט, זאָגט ער, איך האָב געװאָלט גײן לערנען, איך בין אַװעק אױפֿן גאָרן צו מײַן לערן-שטיבל און שױן מער נישט צוריקגעקומען, זאָגט זי מיט אַ זיפֿץ. דער רעבע הױבט זיך װידער אױף פֿון זײַן שטול, ער גײט צו צו סערלען. געדענקסט דאָס אַלץ? פֿרעגט ער. יאָ, איך געדענק, זאָגט זי, איך געדענק אַלץ, אַפֿילו װאָס מען האָט געקאָכט דעמאָלט אױף װעטשערע, קאַשע מיט מילך. עס איז נישט הײַנט געדאַכט, געװען דאָס אומגליק דאַמאָלס, מלכה'לעס עליו השלום, צו קינד גיין, האט מען קיין פלייש נישט געקאכט. ה'מ, ברומט דער רעבע. פאר נחום'טשען, זאגט סערעלע, האב איך ארויפגעטראגן אין שטיבל א גלאז מילך מיט אן אייער קיכל. ער האט נאך נישט געהאט איבערגעביסן, ער איז שוין מער נישט געווען, בלויז א ספר איז געליגן אפן. א תהלים, זאגט דער פרעמדער. יאָ, זאָגט סערל, אַ תּהלים. זי פֿאַרטראַכט זיך אַ ווײַלע און זאָגט אַ טרויעריקע, די מילך איז געבליבן שטיין. זי זאָגט עס מיט אַזאַ טרויער, ווי עס וואָלט איר נאָך איצט אַ שאָד געווען דאָס גלאָז מילך, וואָס איז געבליבן שטיין. קוק אים אָן נאָך אַ מאָל, זאָגט דער רבי, סערל, זאָל עס נישט זײַן גרינג אין דײַנע אויגן. זאָג, דערקענסטו אים?

דער רבי הויבט אויף די מאכיגע ברעמען זיינע, סערל זאגט ער, אפשר האסטו נאך סימנים? שעם זיך נישט, אפשר האסטו סימנים אויף זיין לייב? סערל לאזט אראפ די אויגן, שווייגט. טאכטער זאגט דער רבי, ביסט אן עגונה, זאג! יא זאגט זי, ער האט א העפט אויף א זייט צוגענייט נאך אן אפעראציע וואס מען האט אים געמאכט קינדווייז.

מורמלט זי צום שװאַרצן מאַן. אפֿשר װעסטו גײן עסן? דאָס ערשטע מאָל, װאָס זי זאָגט אים איצט דו. קאַפּיטל צוויי און צוואַנציק די בשׂורה, אַז דעם רבינס אײדעם נחומטשע איז צוריקגעקומען קײן ניעשעװע, איז זיך צעגאַנגען איבער אַלע שטעט און שטעטלעך פֿון בײדע זײַטן גרענעץ. חסידים האָבן געטרונקען לעקעך און בראָנפֿן און זיך אָפּגעגעבן מזל-טובֿ.

די יושבים אין הויף האבן געהאט א גוטן שבת פון די אלע קוגלען וואס סערעלע דעם רבינ'ס האט זיי אוועקגעגעבן, דאס שמאלץ פון די קוגלען איז זיי איבער די בערד גערינען. אויך דעם רבינ'ס קינדער, אלע טעכטער און זין האבן זייער שוועסטער מתנות געשיקט, קוגלן, פלעשלעך וויין און פרוכטן אין זילבערנע קוישעלעך, אבער צופרידן זענען זיי נישט געווען פון דעם נייעם מענטש אין הויף. ניין. א סודות'דיגער איז ער געקומען דער פרעמדער, אן אומפארשטענדליכער, פול מיט שווייגן, אי וועגן זיין אוועקגיין, אי וועגן זיין צוריקקומען. קיין איין איינציג ווארט האט ער נישט געוואלט רעדן, נישט וועגן זיין לעבן, נישט וועגן דעם ארט וואו ער איז געוועזן, נישט וועגן דעם נייעם צוריקקערן צום הויף. ער האט בלויז אויסגעשטרעקט די האנט ווען מען האט אים שלום געגעבן און געשוויגן. אפילו סערעלען האט ער קיין ווארט נישט געזאגט, בלויז ביים אנקומען האט ער דעם רעבן עטליכע ווערטער געזאגט, איך האב אזוי געדארפט. מער איז פון אים קיין ווארט נישט געווען ארויסצוקריגן, דאס האט דעם עולם מיט סודות'דיגקייט אנגעפילט מיט מורא אפילו, חסידים האבן דערזעהן אין דעם גרויסקייט, באהאלטנקייט, הימלישע זאכן, דערצו האט ער זיך נישט געוויזן דער צוריקגעקומענער, ער האט געדאווענט אליין ביי זיך אין שטוב, נישט געקומען אין בית מדרש, אפילו צום רבינ'ס טיש זיך נישט געוויזן. פון די הויף מענטשן האט מען נאר געוויסט אז ער זיצט כסדר ביי זיך אין שטיבל און לערנט, אדער ער גייט אום הין און צוריק איבער דער שטוב. פארטאג זעט מען אים אמאל דורכשארן זיך איבער דעם הויף פון דער מקווה, דורכשוועבן גיך, איילנדיג, מיט גרויסע אפענע אויגן,

זיי האבן מורא די חסידים זאלן נישט לאזן זיצן אלע מיטאנאנדער און אריבער דערנאך צו אים, דעם פרעמדן, דעם סודות'דיגן. אויך ישראל אביגדור דער גבאי האט דערויף געארבעט. ער האט געוואלט דערהאלטן דאס חסידות, ישראל אביגדור, דערהאלטן עס אינגאנצן, נישט צעברעקלט. ער האט געוואוסט אז יעדער וועט כאפן פאר זיך און פון ניעשעווע דעם הויף, נישט טראכטן. און דער צוריקגעקומענער איז אים אונטערגעקומען צו דער ריכטיגער צייט, ער איז איצט כסדר ארומגעגאנגען דער ישראל אביגדור צווישן די חסידים, איבערהויפט צווישן די נגידים און שיינע אידן, ער האט מכבד געווען יעדן מיטן שארפן שמעק טאביק, האט געוויזן מיט א האריגן פינגער צום ווינקל הויף וואו דער צוריקגעקומענער זיצט פארשלאסן, און געזאגט מיט זייער א שטיל סודות'דיג קול, אידן! איך זאג אייך ס'איז נישט גלאטיג. ניין, ישראל אביגדור, האבן אלע אידן צוגעשאקלט מיט מורא, גארנישט פשוט, ניין. אויך דער רבי ר' מיילעך אליין איז געווען פול מיט פארוואונדערונג און אומרואיגקייט. ער האט מיטן צוריקגעקומענעם ווייניג גערעדט. ער האט בכלל ווייניג גערעדט איצט, דער ניעשעווער. ער איז געווען שוואך און דאס רעדן איז אים אנגעקומען שווער.

ער דיר א מאן? האט דער רבי געפרעגט, ווי אמאל האט זי געזאגט און אראפגעלאזט דעם קאפ. רעדט ער מיט דיר? האט דער רבי געוואלט וויסן. ניין, האט זי געזאגט, ער זיצט בלויז ביי די ספרים, פארשליסט זיך, איך האב מורא מיט אים צו רעדן, און ער שווייגט. דער רבי האט מער נישט געפרעגט. נו גיי! האט ער זי ארויסגעשיקט פון שטוב, ווי שטענדיג, נו גיי, גיי! זיין פחד פארן צוריקגעקומענעם איז נאך שטארקער געווארן. נישט משיג צו זיין אים האט ער געזאגט ישראל אביגדור'ן. ישראל אביגדור האט דעם רבינ'ס ווערטער גלייך פארנאנדערגעטראגן. אידן האבן הייליגקייט אין זיך דערפילט, ווייבער האבן אפילו באצייטנס גענומען באלאגערן דעם צוריקגעקומענעמ'ס שטוב, זיי האבן גלייך דערשמעקט אין אים א צדיק, א גרויסן בעל מופת. פֿון יאָשען האָבן זײ װײניק נחת געהאַט די װײַבער. װאָס עלטער ער איז געװאָרן, אַלץ מער האָט ער געטריבן די װײַבער פֿון זיך. ער האָט אָנגעזאָגט ישׂראל אַבֿיגדורן, ער זאָל זײ אױף דער שװעל נישט לאָזן. ישׂראל אַבֿיגדור האָט טאַקע זײ געטריבן, געיאָגט, אָבער נישט שטענדיק האָט ער געקענט בײַשטײן דעם נסיון פֿון געלט. פֿאַר אַ רײנעש האָט ער פֿאַרגעסן שטײן בײַם רבינס טיר, און די װײַבער האָבן זיך אַרײַנגעקריגן,

דעם רבינ'ס זין האבן אפילו די ווייבער מקרב געווען, גענומען ביי זיי קוויטלעך־געלט, אבער ווי נאר דער פרעמדער איז געקומען האבן זיי גלייך גענומען שארן זיך צו זיין אפגעשלאסענע שטוב. הייליגער צדיק האבן זיי געוויינט אונטער סערעלע'ס פענסטער, לאזט אריין אן אומגליקלעכע מאמע, קיינער האט זיך פון דארט נישט אפגערופן, פון שטעט און שטעטלעך זענען אידן געקומען אבי צו זען דעם רבינ'ס איידעם, לומדים האבן געוואלט שמועסן מיט אים אין לערנען. יונגעלייטלעך וואס האבן געהאלטן ביי אוועקווארפן ווייב און קינדער און אפגעבן זיך בלויז מיט אידישקייט האבן שטארק חשק געהאט זיך פרעגן ביים רעבנ'ס איידעם וועגן א וועג. מקובלים האבן דערשמעקט באהאלטענע זאכן און געקומען צו פארן כדי צו דערגיין הימלישע זאכן. נאר דער צוריקגעקומענער האט נישט צוגעלאזט צו זיך. ער האט זיך געהאלטן פארמאכט, פארשלאסן אויף זיבן שלעסער, דאס האט נאך מער געצויגן צו אים דערנענטער. דעם רבינ'ס זין זיינען ארומגעגאנגען בלייכע דערשראקענע, זיי האבן געוויסט אז שוין נישט איינמאל איז עס שוין אזוי געשעהן אין רבי'שע הויפן, נישט איינמאל האבן חסידים מיט א מאל פארלאזט אלע יורשים פון א רעבין און אוועק צו א פרעמדן אפילו צו א חסיד נישט קיין רעבינ'ס קינד איבערהויפט טרעפט עס אין הויפן ווי קינדער זענען דא אסאך און דער פאטער זיצט לאנג, צו לאנג, אויף דער שטול. זיי האבן געוואוסט אז א רעבן טאר מען נישט צופיל זען, צופיל זיך צוגעוואוינען צו אים, ער ווערט וואכעדיג, ביליג, און זיי, דעם רעבנ'ס קינדער, זעט מען שוין צופיל, צו לאנג, זענען זיי אלץ קינדער, קינדער מיט גרויע בערד. זיי האבן אפילו אויפגעהערט ארומרייסן זיך צווישן זיך, גענומען לעבן בשלום כדי צוזאמען זיך צו האלטן קעגן דעם פרעמדן וואס האט זיך דא אריינגעריסן. זיי האבן, אמת, מיט אים נישט גערעדט, נישט געוואוסט וואס דער דאזיגער משונה'דיגער מענטש מיינט, וואס אזוינס ער וויל, ווארעם ער האט מיט זיי נישט געוואלט רעדן, ער האט נישט געוואלט גיין צו זיי ווען זיי האבן אים פארבעטן צו זיך, נישט געוואלט זיי זען ווען זיי זענען געקומען צו אים, אחוץ שלום עליכם וואס ער האט זיי צוריקגעענטפערט האָט ער מיט זיי קיין איין איינציק וואָרט נישט אויסגערעדט, געשוויגן ווי אַ שטומער. אָבער פאַרשטאַנען האָבן זיי, אַז ער וויל די רבישע שטול, אַז ער וויל גיין אויף זייער לעבן, אַז נישט נאָר ער וויל אַ ביסל עולם איבערנעמען, נאָר דעם גאַנצן, נישט איבערלאָזן זיי, די אמת'ע יורשים, אַפילו קיין איין חסיד נישט. וואָרעם אויב נישט, טאָ צו וואָס איז ער פּלוצלינג צוריקגעקומען? און פאַרוואָס איז ער אַזוי שווייגנדיק? און פאַרוואָס פאַרשליסט ער זיך אַזוי? זיי האבן אויך פרובירט ווערן אנדערש, מאכן אויסטערלישע הוויות, רעדן אומפארשטענדליכע רייד, גיין מיט משונה'דיגע גענג, אבער קיינער האט זיך דערמיט נישט אינטערעסירט, קיינער האט וועגן דעם נישט גערעדט, מען האט נאר גערעדט וועגן דעם צוריקגעקומענעם. ער וועט נאך נעמען פירן ביים טאטנ'ס לעבן האבן זיי געזאגט איינער צום אנדערן, דער עולם קלעבט שוין צו אים מער ווי צום טאטן. וואס איז דער וואונדער אז דער טאטע דערקענט שוין קוים עמיצן אז ער איז נישט מקרב. איבערהויפט האבן זיי מורא געהאט פאר די ימים נוראים וואס האבן זיך דערנענטערט, פאר די פארכטיגע טעג ווען אידן ווארטן אויף הייליגקייט, אויף ניסים. באלד פון אנהייב אלול זענען שוין הונדערטע יונגעלייט אנגעקומען קיין ניעשעווע כדי צו זיין איבער דעם גאנצן חודש פון תשובה ביים רבי'ן,

פון רוסלאנד זענען קורץ-געקליידעטע גבירים געקומען מיט אויסלענדישע פעסער און מיט דער צווייטער קלאס. קיינמאל זענען נאך אזויפיל חסידים נישט געקומען אויף די ימים נוראים קיין ניעשעווע. אלע האבן געוואלט זען דעם רבינ'ס איידעם, דעם צוריקגעקומענעם. איבער דער גאנצער וואך פון סליחות האט זיך דער פרעמדער נישט געוויזן. חסידים האבן געווארט. ביי יעדע סקריפ פון דער טיר האט מען אויסגעדרייט די קעפ טאמער קומט ער. אבער ער האט זיך נישט געוויזן.

דעם רבינ'ס זין האבן עס אינמיטן גרעסטן שאקלען זיך גוט געזעהן. נאכן דאווענען האט ער זיך געוואלט פונקט אזוי דורכשארן אזוי ווי ער איז אריינגעקומען אבער א וואנט חסידים האט זיך אים געשטעלט אין וועג. נאך מער ווי ארום רבי'ן האט זיך דער עולם געשארט ארום דעם הויכן ביינערדיגן שווארצן מענטש אין ווינקל בית מדרש, געשטופט זיך, געשטעקט הענט און געווינטשן לשנה טובה תכתבו. ער האט געוואלט דורכגיין אבער מען האט אים נישט געלאזט, טויזענטע הענט האבן זיך געשטרעקט, דעם רעבינ'ס זין זענען געשטאנען בלאסע, דאס פארוואס זיי האבן אזוי מורא געהאט איז געקומען אין דעם שטופעניש פון די חסידים אין זייער הענט אויסשטרעקן אין זייערע אויגן איז שוין געלעגן דער גרויסער דרך ארץ ווי צו א רעבין, אבער מיט אמאל איז געשען א שרעקליכע זאך. אינמיטן אלע הענט-שטעקן און ווינטשענישן האט זיך פלוצלינג א פרעמד קול, נישט קיין ראש השנה'דיגס, א וואכעדיגס, א צארנדיגס, דורכגעריסן און דאס גאנצע בית-מדרש דורכגעשניטן. אידן! געוואלד! האט א קול אויסגערופן. אידן! געוואלד! געשריגן. געמיינט האט מען אז דאס האט מען עמיצן צוגעדריקט ווי עס טרעפט ביי נעמען שלום אז עמיצן איז נישט גוט געווארן. וואסער! האט מען גערופן. וואסער! אבער דאס קול האט נישט אויפגעהערט שרייען אידן א חילול השם, אידן וואס טוט איר? דער עולם איז פארשטיינערט געווארן, אינמיטן פון עולם איז געשטאנען א איד א הויכער א דארער מיט א ברייטער גרויער בייזער בארד און מיט רויט פייערדיגע נאז, מיט ביידע דארע הענט האט ער געווארפן אין דער לופטן און געשריגן. מען האט אים געקענט דעם דאזיגן אידן, דאס איז געווען ר' שכנא דיין פון ביאלאגורע וואס איז אפט געקומען קיין ניעשעווע זיך קריגן, נאך ר' מאירל'ס דעם רבינ'ס טויט אין ביאלאגורע האט ער, ר' שכנא, געוואלט איבערנעמען דאס רבנות פון שטאט, כדי דאס דיינות זיינס אוועקצוגעבן אין נדן א חתן בחור א למדן וואס זאל דערפאר נעמען זיין פארזעסענע טאכטער. אבער די ניעשעווער חסידים פון ביאלאגורע האבן אים נישט געוואלט צולאזן צום רבנות ווייל ער איז געווען א מתנגד, האט גערעדט אויף גוטע אידן און אויף חסידים. ר' שכנא האט זיך נישט געלאזט, א איד אן עקשן, א זוכער פון גערעכטיגקייט, האט ער געפירט מלחמה און אפט אריבערגעפארן קיין ניעשעווע כדי צו דערגרייכן ביים רעבן זיינס. דער רבי האט אים נישט געענטפערט, ישראל אביגדור האט אים נישט צוגעלאזט צום רעבן, אבער ר' שכנא איז נישט אפגעטרעטן. אויך אויף ראש השנה איז ער געקומען, ער האט געוואלט אין ניעשעווע טרעפן דעם רב וואס די ניעשעווער חסידים ווילן אריינזעצן אין זיין ביאלאגורע און אים רופן צו א דין תורה טאקע אין עשרת ימי תשובה. איצט איז ער געשטאנען אינמיטן בית מדרש א הויכער, א קנאכיגער, א צארנדיגער מיט א רויטע נאז וואס שפריצט פייער ארום זיך, ער האט געשריגן ביז הייזעריג ווערן, אידן שעמט אייך! ייִדן, איך װעל נישט שװײַגן! חסידים האָבן אים אַרומגערינגלט, פֿאַר די הענט אים גענומען. ער האָט זיך אַרױסגעריסן. מיט גרױס ברען, אַװעקשאַרנדיק אַלע פֿון זיך, האָט ער זיך גיך געמאַכט אַ װעג צװישן עולם. ער איז האַסטיק צוגעלאָפֿן צו דעם רבינס אײדעם און אױפֿגעהױבן אױף אים בײדע הענט. יאָשע! האָט ער געשריגן. װײ איז מיר! יאָשע קאַלב! די ייִדן אין בית-מדרש זענען פֿאַרגליװערט געװאָרן. נעמט אים צו, האבן זיך געהערט קולות, ער איז משוגע געווארן, ווארפט אים ארויס דעם מתנגד. הענט פון אלע זייטן האבן זיך געגעבן א צי צום דיין, אבער ער האט זיך נישט געלאזט רירן פון ארט. אן אויסערגעוויינליכן כח האט דער דארער איד איצט געהאט. אידן, האט ער גערופן, זייט וויסן אז מען האט אייך גענארט. אידן, דאס איז נישט דעם רבינ'ס איידעם, דאס איז יאשע פון ביאלעגורע, יאשע קאלב, א פושע ישראל. ייִדן האָבן זיך געכאַפּט פֿאַר די אױערן. פֿאַרשטאָפּט אים דאָס מױל! האָט מען געשריגן. מיט די גאַרטלען אים בינדן! אָבער דאָ זענען דעם רבינס אַלע זין מיט אַ מאָל אױסגעװאַקסן זיך געשטעלט װי אַ װאַנט פֿאַר דעם דיין, דעם מתנגד. ייִדן! האָבן זײ גערופֿן, טשעפּעט נישט קײן תּלמיד-חכם, אַ רבֿ! לאָמיר הערן װאָס ער רעדט. ס'איז ראָש-השנה! אין אײן אױגנבליק איז רב שכנא געשטאַנען אױפֿן בעלעמער און געקלאַפּט אין טיש.

דאס האט נישט פאר קיין אידישע שטאט געדאכט געבראכט צו א מגיפה, דערנאך האט דאס בית-דין אים חתונה געמאכט מיט א פסולה, אבער אין דער נאכט פון דער חופה איז ער אוועק און איבערגעלאזט א אידישע טאכטער אן עגונה אידן, איך קען שווערן דערויף ביי אן ארון קודש אידן, א גאנצע שטאט מיט עדות קען איך ברענגען. אַזוי גיך ווי ער איז אַרויפגעלויפן אויפן בלעמער, איז ער צוריק אַראָפּגעלאָפן, געלאָזט זיך צום צוריקגעקומענעם און געהויבן אים ביידע פויסטן אין פּנים לייקן, האָט ער געשריגן, לייקן, אַז דו ביסט נישט יאָשע קאַלב! דער צוריקגעקומענער האָט קיין וואָרט נישט גערעדט, מיט אויגן גרויסע, אָפענע, וואָס זעען נישט קיין שום זאַך אַרום זיך, האָט ער אויף דעם שרייענדיקן יידן אַ בליק געטאָן און אַוועקגעגאַנגען, אַוועקגעגאַנגען האַסטיק, מיט גיכע, גלייכע און פעסטע טריט, פּונקט ווי ער איז אַריינגעקומען. און אַלע זענען געבליבן פאַרשטיינערט, דערשלאָגן. אַ טרויער האָט זיך פּלוצלינג אויסגעלייגט איבער דעם גרויסן, באַלויכטענעם, יום-טובדיקן בית-מדרש, איבער אַלע קעפּ. יידן, לאָמיר גיין צום רעבן! האָבן קולות גערופן. צום רעבן!

פארמאכן א בלבול אויף מיין קינד, האט ער זיך געקאכט, כ'וועל הייסן מיינע חסידים זיי זאלן אים מיט שטעקנס ארויסיאגן פון שטאט. א חשק צו מלחמה, צו לעבן, האט מיטאמאל אויפגעוואכט אין דעם אלטן דרימלענדיגן רעבן ווי אין די אמאליגע יארן. ישראל אביגדור האט דעם רעבנס רייד גלייך פאנאנדערגעטראגן, קעגן דעם רעבן האבן זיך אוועקגעשטעלט זיינע זין, זיי האבן פארגעסן איצט אלע מחלוקת'ן, ארומרייסענישן, אלע האבן זיי זיך געהאלטן איינס, אפגעהאלטן שטילע אסיפות אין יום טוב נאך און גלייך מוצאי ראש השנה אן אייגענעם מענטש צוזאמען מיט ר' שכנא דיין קיין ביאלאגארע אוועקגעשיקט. זיי האבן גיך צווישן זיך געלט צונויפגענומען, געדינגען זיך קעגנזייטיג, און דאך אסאך ריינישן אנגעזאמלט. דאס געלט האבן זיי איבערגעגעבן דעם שליח און אים צענדליגע מאל אנגעזאגט, פאר זשע פייביש מאיר און זע דעם קונע שמש מיט זיין טאכטער ביי די אויערן צו ברענגען קיין נעשעווע. טאמער וועלן זיי וועלן געלט, זאלסטו זיי געבן. פאר און זיי מצליח. פייביש מאיר

א לאנגע תפילה, גאט זאל אים אפהיטן פון שלעכטע מענטשן, גזלנים און בייזע חיות. ר' שכנא דיין האט אויפן גאנצן וועג פון נעשעווע ביז ביאלאגארע נישט אויפגעהערט שנייצן די רויטע נאז אין די פאטשיילע און ברומען, כ'זאל אפילו וויסן צו גיין איבער די הייזער האט ער געשריגן, וועל איך בלייבן ביי מיינס, שרייען אומעטום אז דאס איז יאשע קאלב, א וועלט איז נישט הפקר. גלייך מיטן אנקומען קיין ביאלאגארע ווי נאר ער האט זיין שפיץ רויטע נאז באוויזן האט ער א פייער אין שטאט אנגעצינדן. באלד פון דער באלאגאלישער בויד אראפ, נישט אהיימגייענדיג אפילו איז ער גיך געלאפן אין שטאטישן בית מדרש און פון בילעמער אראפ גענומען מאכן קולות, אידן! א פייער ברענט אין נעשעווער הויף! אידן, יאשע קאלב וואוינט מיטן רבינ'ס טאכטער, נעשעווער חסידים מיט זייערע אייביגע שונאים די גארביצער חסידים האבן גלייך זיך גענומען טיילן פעטש, פייביש מאיר דער נעשעווער שליח האט נישט געדארפט שלעפן ביי די אויערן קונע שמש און זיין טאכטער אין קיין נעשעווע ווי דעם רבינ'ס זין האבן אים אנגעזאגט, זיי זענען אליין געקומען בעטן מען זאל זיי מיטנעמען. אויך האט ער נישט באדארפט אויפטרענען דאס אויסגעקראכענע פוטערל זיינס כדי צו געבן זיי געלט וואס ער האט געהאט איינגענייט, ער האט געוואלט פארן פאר אייגן געלט קונע, אויך זיין טאכטער צביה אויף אייגענעם חשבון מיטנעמען, ער האט געיאגט, יעדע איבעריגע מינוט איז אים געווען צופיל.

ווייל עס איז נישטא קיין רב דערווייל און מען קען קיין שטאט נישט איבערלאזן אויף הפקר, האט ר' שכנא נישט געוואלט הערן. ס'איז נאך דא א תורה ביי אידן האט ער געשריגן, אפילו פאר רעבעס, איך וועל נישט לאזן. אויף די גאנצע וועלט וועל איך שרייען אז אין נעשעווע וואוינט דעם רבינ'ס טאכטער מיט א פרעמדן מאן. ייִדן חסידים האָבן איבערגעלאָזט די קראָמען, דעם מאַרק און געריסן זיך קיין ניעשעווע. עס זענען געפֿאָרן ניעשעווער חסידים. זיי האָבן באַלד געוווּסט, אַז דאָס איז אַ בילבול, אַ רשעות פֿון דעם דיין, דעם מתנגד, וואָס מע לאָזט אים נישט זײַן קיין רבֿ אין שטאָט. זיי האָבן שוין געזען די מפּלה פֿון דעם דיין און פֿון אַלע ניעשעווער שׂונאים, אַז מע וועט אים, דעם שייגעץ, דעם שכנא דיין, אַרויסטרײַבן מיט שטעקנס פֿון שטאָט, זענען זיי געווען זיכער. אבער דאס איז זיי נישט געווען גענוג. זיי האבן נישט געקענט ווארטן אזוי לאנג. זיי האבן געוואלט באצייטנס אים אויסרייסן, טאקע נאך אין ניעשעווע אליין, זען די מפלה זיינע אויפן ארט, טאקע אין הויפישן בית מדרש, וואו מען וועט דאס אים אוועקלייגן אויפן טיש און מען וועט אים שמייסן וויפיל נאר עס וועט אין אים אריין, דעם משומד. און זיי האבן איבערגעלאזט אלע געשעפטן און געפארן קיין קיר"ה. סוף קאסעט פֿינף, המשך קאסעט זעקס.